און מען ווייטער ממשיך זיין די מעשה, מעשה פון דעם בן מלך וואס איז געווען בלויז פון אבנים טובות דף ק"ז, חלק. חלק. די וויסענסטע חלק אין די מעשה, וויפיל שיעורים איז שוין געווען אין די מעשה.

חלק ד' דף ק"ז ווער ס'האלט מיט דא אינעווענדיג די הייליגע מעשה, כ'פארצייל אין קורצן פון פריער, אז ס'איז געווען א קעניג וואס האט נישט געהאט קיין קינדער, האט זיך געלאזט אויף די וועלט ער האט זיך געפארעט מיט דאקטוירים, דאקטוירים האבן אים נישט געקענט העלפן, דאקטוירים געבן נישט קיין קינדער, ער איז געגאנגען צו די אידן, און האט גוזר געווען אז ער דארף א קינד אנישט וועט ער זיי פארטרייבן, די אידן האבן געזוכט א באהאלטענע צדיק און דער צדיק האט צוגעזאגט קינדער, בקיצור נאכדעם האט ער געוואלט א, געהאט א מיידל, ער האט געוואלט א, ער האט געוואלט א יונגל, קומען א צווייטע צדיק און האט אים געפרעגט צו דער קעניג וועט טון וואס איך וועל בעטן, ער האט געהייסן זאל ברענגען דיימאנטן שטיינער מען זאל עס צומאלן און דער קעניג האט עס געטרינקען מיט וויין, צוזאמען מיט די מלכה, און עס איז געבוירן געווארן א קינד. אבער למעשה איז עס נאך נישט געווען, מען האט נישט געזען גלייך די ברכה פונעם צדיק אז דער קעניג האט געהאט א קינד פון אבנים טובות, און די בת מלכה האט זייער מקנא געווען און זי געזוכט ווי זי קען אים שלעכטס טון, בפרט ווען זי האט געזען ווי ער האט געשניטן האלץ, ער האט זיך צושניטן די פינגער, עס איז ארויסגעקומען דיימאנטן, האט זי גערופן א כישוף מאכער און זי געפרעגט צו מען קען מאכן כישוף. א מענטש זאל ווערן קרעציג, אוואדע, אבער וואס טוט זיך אויב מען מבטל זיין די כישוף, כישוף מאכער האט אויסגעלערנט א מין וועג וויאזוי מ'קען מאכן כישוף און מ'קען מבטל זיין די כישוף, אריינווארפן אין וואסער, און געענדיגט, מ'קען שוין גארנישט טון. און דער קעניג איז געווארן זייער טרויעריג אז די קינד איז קרעציג, און איז געגאנגען נאכאמאל צו די אידן, און די אידן זענען געגאנגען זוכן דעם צדיק, און דער צדיק פלעגט אלץ בעטן דעם אייבערשטן, פארוואס איז נאכנישט מקויים געווארן זיין ברכה, איך האב דאך צוגעזאגט דעם קעניג אז ער גייט האבן א קינד פון. דיימאנטען, דא האלט מען דף ק"ז, און דער צדיק האט פרובירט צו מבטל זיין די כישוף, דער צדיק האט פרובירט צו אויסהיילן דעם קינד און עס איז נישט געגאנגען, פארציילט דער רבי אז מען האט מודיע געווען פארן צדיק אז דאס איז כישוף און דער צדיק איז העכער פון אלע מכשפים, דער צדיק איז העכער פון אלע טומאות, דער צדיק קען העלפן יעדן איינעם, אפילו איינער וואס איז שוין אריינגעפאלן אין אזא כישוף וואס זעט אויס אז פון דעם קען ער נישט ארויסגיין, דער צדיק קען יעדן מתקן זיין. איז געקומען דער צדיק און מודיע געווען פארן קעניג אז מען האט אריינגעווארפן די כישוף אין וואסער, און דער בן מלך קען נישט אויסגעהיילט ווערן נאר אז מען וועט אריינווארפן די כישוף מאכער אין וואסער. האט דער קעניג געזאגט צום צדיק, איך גיב דיר איבער אלע מכשפים, קענסט זיי אלע אריינווארפן אין וואסער אבי מיין זון זאל אויסגעהיילט ווערן. און די בת מלכה האט מורא געהאט אז יעצט וועט מען ארויסנעמען די כישוף. מ'וועט אריינווארפן די כישוף מאכער ווערן בטל איז זי געלאפן ארויסנעמען די כישוף פון וואסער. זי האט דאך געוואוסט ווי די כישוף ליגט דף ק"ח איז זי אריינגעפאלן אין וואסער און עס איז געווארן א גרויסע רעש עס איז געווארן א גרויסע געשריי וואס גייט דא פאר די בת מלכה איז אריינגעפאלן אין וואסער איז געקומען די צדיק און האט געזאגט אז יעצט וועט דער בן מלך שוין אויסגעהיילט ווערן און ער איז אויסגעהיילט געווארן די קרעץ איז פארדרייט געווארן און ס'איז אראפגעפאלן, ס'האט זיך אפגעשיילט די הויט, און דער בן מלך איז געווארן בלויז פון דיימאנטן, פון שיינע שטיינער, און ער האט געהאט אין זיך אלע סגולות פון אלע אבנים טובות. וואס אונז נעמען ארויס פון דעם שטיקל צוויי זאכן. איינס, וואס איז געווען איר סוף? זי איז געשטארבן. וואלט זי ווען נישט מקנא געווען, וואלט זי געהאט איר לעבן. זעט מען די שעדליכקייט פון קנאה, איז מקנא א צווייטן צום סוף, פון דעם אליינס ווערט מען אויסגעריסן, קוקן אויף א צווייטן, טראכטן יענער האט א בעסער, זי איז דאך געווען א געלונגען קינד, אנפאנג פון די מעשה זעט מען אלע קעניגן זענען געקומען קוקן איר, מען האט געזען ווי זי קען שפילן אויף אינסטרומענטס, ווי זי קען אלע שפראכן, אלע חכמות, האט זי געקענט האבן א חיים טובים. זי געקוקט אויפן בן מלך אז יעצט איז זי שוין נישט חשוב מען קוקט אויף אים. מוהרא"ש זאגט אלע צרות אלע פראבלעמען קומען פון קנאה. א מענטש איז מקנא א צווייטן קוקט אויף א צווייטן ער עסט זיך אויף יענער האט א בעסער לעבן פון אים. וואס קוקסטו אויף א צווייטן? וואס קוקסטו אויף א צווייטן? דער אייבערשטער האט דיר געגעבן א לעבן דו ווילסט עס בעסער מאכן? בעט דעם אייבערשטן. ווי קומט אריין א צווייטער דא אינעם בילד? ווי קומט אריין א צווייטער אין געשעפט? ווילסט א חתן ווערן? בעט אייבערשטן, וועסט א חתן ווערן? ער איז א חתן געווארן! אה! געפעלט מיר! וואס הארט עס פאר דיר? ממש ער ווערט אויפגעגעסן פאר קנאה! איך וויל קינדער און איינער געהאט קינדער פאר מיר! וואס הארט עס פאר דיר? וואס הארט עס פאר דיר? איך געדענק ווען כ'האב חתונה געהאט, נאך מיין חתונה מיין שוועסטער חתונה געהאט, זי האט געהאט קינדער פאר מיר!

און יענע זענען איך האב א שידוך געטוהן איך האב א שידוך געטוהן מיין ברידער ווערן ברוגז מיט מיין שוועסטער ווייל זיי האבן עלטערע קינדער אין דער היים וואס האט איינס מיטן צווייטן וואס האט איינס מיטן צווייטן ביידע זענען אריין אין ביזנעס איינער אזוי ער גייט ארויף און איינער גייט נישט און ער קען נאר מצליח זיין דו קענסט מצליח זיין, דו קוקסט אויף א צווייטן דאס לאזט דיך נישט מצליח זיין. אסאך מאל קומט מען ארויס צו פארן מיט בחורים, און בחורים קענען נאכנישט אזוי דרייוון ווי עס דארף צו זיין, לערן איך דא צו אביסל, לערן איך דא צו, זע איך אינטערעסאנטע זאך, מען פארט, א פרישע דרייווער פארט אויפן ראוד, עס קומט צו פארן א גרויסע טרעקטער טרעילער, א גרויסע מלאך המוות, ער פארט אזא כח, ער הייבט אן ברעיקן, איך קען אים נישט דורכפארן. איך קען. דו קענסט אים נישט דורכפארן? דא זענען געזיצן די גרעסטע מומחים, די גרעסטע חכמים, אינדזשענירן, מ'האט אויסגע'חשבונ'ט דעם דעם שאסיי, די הייוועי, אז עס זאל זיין פלאץ פאר אז אלע לעינס זאלן פארן אזאנע גרויסע טרעילערס איז דא פלאץ. פאר א קליינע קאר'לע וואס קענסטו נישט דורכפארן. ווייל דו קוקסט אויף יענעם, קענסט נישט נעמען, קענסט נישט נעמען, קוק אין דיין ד' אמות, פאר, און זייער אסאך בחורים אינגעלייט האבן געזאגט אז דאס איז א עצה געווען פאר זיי, דעמאלט, פלעגט נישט קענען דורך פארן א טרעילער, פלעגט נישט קענען דורך פארן א, פלעגט נישט קענען דורך פארן איז דא אזא אווער פעס, וועט זיך איינבייגן די קאפ, געשפירט ווי ווי ווי א קענסט נישט נעמען, וואס קוקסטו דא וואס קוקסטו דארט. קוק אים דאָ, קוק! קוק אױף דער ראָוד! געב אַכטונג! געב אַכטונג, זאָלסט נישט אַראָפּפֿאַלן! געב אַכטונג, זאָלסט נישט פֿאַרפֿאָרן! אַז דו קוקסט אױפֿן טראָק, הײבט מען אָן צו װערן, הײבט מען אָן צו פֿאַרלירן באַלאַנס, און מע קען מאַכן אַן עקסידענט. און דאָס איז נישט נאָר בײַם דרײַװן, דאָס איז אין יעדער פּרט אין לעבן. קוקסט אױף אַ צװײטן? װאָס קוקסטו אױף אַ צװײטן? יענער איז אַ חתן געװאָרן, מזל-טובֿ! גײ צו דער חתונה, װינטש אים מזל-טובֿ! פֿאַרװאָס זאָלסטו נישט גײן װינטשן?

ערב שבועות איז זי אוועק, און גלייך נאך שבועות ווי ער איז בטל געווארן פון די שבעה, האט די רבי שוין געזאגט ער וויל א שידוך, וויל גלייך חתונה האבן, די רבי האט נישט געוואלט זיין אליינס, די רבי האט געזאגט אז די תורה זאגט אז ס'איז נישט גוט צו זיין אליינס, איך וויל נישט זיין נישט גוט, די אייבערשטער זאגט לא טוב היות אדם לבדו, איך וויל נישט זיין נישט גוט, איך וויל נישט זיין נישט גוט, אלע חכמים זאגן עעעע, דו יאגסט זיך, דארף איך חתונה האבן, איך וויל נישט זיין נישט גוט. נאך חתונה האבן איז געקומען צו פארן זייער אסאך שידוכים צום רבי, זייער אסאך, יעדער האט געוואלט א רבי, מענטשן האבן געזוכט א טאכטער קען חתונה האבן, האט דער רבי דעמאלטס מגלה געווען א מורא'דיגע סוד, האסט געהערט פון דעם, דער רבי האט געזאגט פאר ר' נתן דו זעסט די גאנצע, די גאנצע, געווען א גאנצע באס צו פארן מענטשן וואס אפשר קען מען רעדן א שידוך פארן רבי, דער רבי האט געזאגט די גאנצע, אלע, אלעס איז מיינע שידוכים. פשט? דער רבי געזאגט יעדע מאל מען רעדט נאר א שידוך פאר איינעם, ס'איז א בחינה פון א שידוך. איז אדער ווערט עס, און אז ס'ווערט נישט, קומט נענטער די שידוך וואס דארף ווערן. דער רבי דעמאלטס מגלה געווען א סוד, אז נישט דווקא דאס הייסט א שידוך אין די וועלט, ס'איז געווארן א שידוך, מ'האט חתונה געהאט דאס א שידוך. והא ראיה, דאס איז אמאל אז נאך די חתונה גט מען זיך אויך. און מ'האט חתונה די צווייטע מאל און. זעט ער, דער רבי האט אויך געהאט נאך א שידוך, די ווייב איז אוועק, געקומען א צווייטע ווייב, סאו וואס איז פשט? דא שידוכים וואס מען דארף זיך נאר, מען דארף עס נאר רעדן אויפן טעלעפאן, ס'איז דא שידוכים וואס מען, ס'איז שוין מער ערנסט, מען קוקט שוין קוקן דעם, קוקט שוין קוקן, און נאכדעם זאגט מען ניין ס'איז נישט אינטערעסאנט, ס'איז אויך א שידוך, נאכדעם איז דא שידוכים וואס מען זעצט שוין אוועק דעם בחור מיטן מיידל רעדן. און זיי טראכטן ניין אפשר נאך אמאל רעדן, און נאכן צווייטע מאל רעדן זאגט איינער עס איז נישט, ס'איז אויכט א שידוך זאגט דער רבי, יעצט גייט קומען דיין, ס'איז נענטער יעצט דיין שידוך, נאכדעם איז דא א שידוך וואס מען מאכט שוין און מקבל קנין, וויבאלד עס איז ווען איינער טאר אויס איינער צוברעכט א שידוך לאט אפ א שידוך, ס'איז אויכט א שידוך, דאס איז דער רבי מגלה געווען א מורא'דיגע סוד, מען רעדט א שידוך, איז שוין א שידוך. שוין שידוך. פארוואס זאלסטו דיך נישט פרייען ווען איינער איז א חתן געווארן? און א שידוך האבן. ישראל, געוואלדיגע בחור. זלמן איז חתן געווארן. א שמחה. א גרויסע שמחה. ווייל מ'האט זייער שטארק געווארט אויף א שידוך.

און און איך האב פונקטליך אויסגעמארענט די ווייסט ווי די שטעטל איז? זאג מיר ווי די שטעטל? ווי די שטעטל? ווי די שטעטל? מיין מח די שיינע דרשות דא א שטעטל מען רעדט דא מיטן אייבערשטן, די מיינסט נישט איך קען עפעס הארעווען אויפן שטעטל? ווייסט איר ווי יעדער וואס וואוינט אין שטעטל איז פֿיר און צוואַנציק שעה פרייליך? יא? כ'האף אזוי. כ'האף אזוי. דו קענסט נעמען די אלע דרשות, די אלע זאכן, די אלע זאכן וואס מיר לערנען דא, גיין מאכן א שטעטל ביי מיר אינדערהיים. וואס איז שטעטל? געענדיגט, כ'האב מיין הויז. דאס איז די שטעטל? איך, מיין ווייב, אייבערשטער העלפט, עס קומט קינדער. איז דאך אין די ספרדי'שע ביכער. זיי בויען דארט היכל הקודש. ווי א מענטש וואוינט דארף ער בויען א היכל הקודש, מקרב זיין אידישע קינדער צום אייבערשטן, רעדן צו אידישע קינדער פונעם אייבערשטן. אפשר דו ביסט אין לאנדן? דארפסט מאכן א היכל הקודש. טרעפט מענטשן, בחורים, ער ווייסט נישט ער קען לערנען, ער ווייסט נישט ער קען זיין א איד, ער ווייסט נישט די אייבערשטער האט אים ליב, קיינער זאגט אים נישט די אייבערשטער האט אים ליב. ער דרייט זיך ארום מיט אזאנע שלעכטע מחשבות אז ער איז שוין פארפאלן, איר ווייסט וואס טוט זיך אפ אין א מח פון א מענטש, אינדרויסן זעט אויס ווי ער דארף נישט קיין חיזוק, ער דארף נישט קיין חיזוק, א בחור גייט, א אינגערמאן גייט, ער קומט, ער גייט, און אינעווענדיג שטילערהייט טראכט ער ביי זיך אזאנע ליגנטס אויפן אייבערשטן, דער אייבערשטער ברוגז אויף אים, ער האט שוין נישט גארנישט פון לעבן, ער האט שוין גארנישט איין מיט זיי, איך גיי אין היכל הקודש, איך גיי מקרב זיין. איך וויל געבן א ספר, איך וויל אים געבן א גיליון, איך וויל אים געבן א נומבער פון הערן שיינע שיעורים, זאלסט וויסן דער אייבערשטער האט דיך יא ליב, דער אייבערשטער האט דיך יא ליב, ס'איז לשון הרע, דו גייסט מצליח זיין אין לעבן, וואס דארף, וואס דארף מען טון צו מצליח זיין אין לעבן, געוויין דיך צו יעדן טאג אביסל רעדן צום אייבערשטן, מאך דיך שיעורים, לערן אביסל חומש, אביסל משניות. מאַך זיך אַ שיעור, לערן אַ ביסל גמרא, יעצט האַלט מען שוין יעצט מסכת יבמות דף קוף. דף קוף, מ'האָט אָנגעפאַנגען די גרויסע מסכת וואָס קוקט אַזוי שרעקעדיג יבמות. הונדערט בלאַט, מ'ענדיגט נאָך צוואַנציג בלאַט, נאָך צוואַנציג טעג, מ'מאַכט אַ סיום. מ'לערנט יעדן טאָג אַ ביסל גמרא, דו קענסט אויך לערנען. פאַרשטייסט נישט יבמות, פאַרשטייסט נישט קיין לערנען, זאָג די ווערטער. בקיצור איך וויל נישט פארקריכן וואס מ'האט אנגעפאנגען וואס מ'נעמט ארויס פון די מעשה. וואס קוקסט וואס האסטו קנאה? וואס האסטו קנאה? יצחק האט נעקסטע וואך חתונה. וואס האט פון דיר? וואס וואס האט ער צוגענומען א שידוך? ביסט א גרויסע שוטה אז דו טראכסט, האט ער צוגענומען דיין שידוך? מ'קען דיר צונעמען א שידוך? איך פריי מיך אז ער האט חתונה. איך דארף א שידוך. איך מקנא זיין א צווייטן. וואו.

ס'איז גוט כ'ווייס האט סאפער יעדע נאכט מיט א הויז מיט עסט סאפער יעדע נאכט מיט א הויז יעדע נאכט. איין זאך קען מען מקנא זיין א צווייטן וואס קען ער מאכן אזא גוטע אנשטעל די אנשטעל וויל איך אפקויפן אבער זיין לעבן וויל איך נישט אפקויפן איך שמועס נעכטן מיט א בחור פון זיי ער האט גוט חתונה געהאט יא טאקע וואס איך וויל גיין פארציילן א אינגערמאן שרייבט מיר פונקט נעכטן א בריוו שוין חדשים וואס עסטריעל די ווייב מאכט נישט גארנישט ליגט טויט דעפרעסט אינדרויסן מאכט זי א גוטע פנים טויט דעפרעסט אינדערהיים ס'איז נישט דא קיין וועש נישט דא קיין עסן נישט דא גארנישט ס'דא מייז מיט ראוטשעס קאקעראוטשעס מיט פליגן ס'איז גארנישט דא אינדערהיים גארנישט אויף גארנישט א לעבן אבער ער נעמט זיך צאם די פאות פאר ער גייט ארויס. געט זיך א ציפ די באקן, ס'איז דא היינט נעבעך מענער וואס מאכן שוין אויך די מעיק אפ, שוין מ'האלט נאך נישט דארט, אבער א ציפ די באקן מ'זעט אביסל אויס אביסל אה נישט אזוי בלאס, נישט אזוי בלאס, זעט אויס גאנץ גוט, כאפט א שפאציר, שוין די ווייב מוז גיין צו די שוויגער פאר א סעודה סאו מ'וואקט צוזאמען און מענטשן טראכטן אוי ווען איך קען נאכאמאל אזא לעבן, וואסערע לעבן? וואסערע לעבן איז דא? איין זאך וואס מקנא זיין די אנשטעל, די אנשטעל דאס גיי איך אויך מאכן, ער איז דאס מקנא זיין אן ערליכע איד, ער ווייזט נישט ארויס אינדרויסן, ער ווערט נישט אזוי, ער לאזט זיך נישט נאך, מקנא זיין א מענטש'ס לעבן, קוקן אויף א מענטש'ס לעבן, דו ווייסט וואס יענעם גייט אריבער, יעדער איינער אויף די וועלט ליידט, יעדער איינער אויף די וועלט ליידט. אויסער איינער וואס לעבט מיט אמונה, און וואס הייסט ווער לעבט מיט אמונה, מיינט נישט צו זאגן אז דו האסט נישט קיין אמונה, אמונה איז א זאך וואס איינער וואס לעבט מיט א שטארקע שטארקע שטארקע אמונה, ער לעבט מיטן אייבערשטן, ער ווייסט די אייבערשטער איז דא, די אייבערשטער האט מיר געגעבן די לעבן, די אייבערשטער מאכט עס, ס'גייט מיר באלד זיין גוט, איך גיי בעטן דעם אייבערשטן. מקנא זיין א צווייטן, מקנא זיין א צווייטן, קוקן אויף א צווייטן, טראכטן פון א צווייטן, קוק אן, קוק אן די סוף פון די מעשה, זי איז אריינגעפאלן אין וואסער און געשטארבן. וואלט זי געגאנגען איר וועג, פיין געווען. דאס איז, דא ליגט סודות, סודות אין די מעשות, אבער וואס אונז נעמען ארויס פון די מעשה פאר אונז, וואס קוקסטו אויף א צווייטן? איך איך גיי שלעכטס טון פאר צווייטן, דו מיינסט דו קענסט שלעכטס טון פאר צווייטן? דו מאכסט יענעם קרעציג? באלד פאלסטו אריין אין וואסער, באלד, מען קען נישט טון שלעכטס פאר צווייטן. די צווייטע זאך וואס מען זעט פון די מעשה, די צדיק איז אזוי הויעך, די צדיק איז העכער פון אלעמען, די צדיק גייט מיך נעמען, איך בין דאך א קרעציגע מענטש.

זיי האבן זוכה געווען צו האבן דעם הייליגן רעבן, און נאך אביסל פאר מען שוין, נאך אביסל הערשעלע פאר מען שוין קיין אומאן, צום הייליגן רעבן אויף ראש השנה, מען בענקט שוין, מען בענקט שוין און מען טראכט שוין, און מען מאכט שוין פלענער, און ברוך השם איז מען שוין געגאנגען, האט מען שוין געגעבן א דעפאזיט פאר דעם שוחט, מען שעכט שוין, נאך אביסל שעכט מען שוין די בהמות אין אומאן פאר די פלייש פאר פאר ראש השנה, מען לייגט שוין אוועק פלייש פאר פאר ראש השנה, יא מען גרייט אן די בנין יענקל, מען גרייט עס אן, ס'איז א שאד פאר די פאר בחורים.

דער רבי האט פאר אונז עצות און לימודים וויאזוי אונז קענען ארויסגיין פון כישוף, דער רבי האט א עצה פון נעם א משניות, זאג א פרק משניות, ס'וועט זיך אנהייבן צו שיילן א קרעץ, ס'וועט זיך אראפ שיילן די קרעץ וועט אנהייבן צו ווערן אבנים טובות, נעם א גמרא, לערן אביסל גמרא, זאג אביסל די ווערטער פון די גמרא, דער רבי זאגט די גמרא, דאס פארברענט די סמך-מם, ס'פארברענט די קליפות, די קליפה הייסט למד-יוד. וויאזוי הייסט די קליפה וואס ווארפט אראפ א מענטש אין פגם הברית? מ'זאגט נישט ארויס די נעמען פון די פון די פון די פון די סארטן קליפות. למד יוד למד יוד תיו באטרעפט פֿיר הונדערט אַכציק כמנין תלמוד. תלמוד באטרעפט תיו פֿיר הונדערט למד מם. נו, פערציג, פופציג, זעכציג, זיבעציג, ואו, דלת, תיו פיי, כמנין תיו פיי, זאגט דער רבי תלמוד איז מכ, תלמוד איז מכניע די, די קליפה, אז א מענטש לערנט תורה, ער נעמט א גמרא, און ער זינגט זיך די הייליגע גמרא, און ער זאגט פארן אייבערשטן הייליגער באשעפער איך פארשטיי נישט גארנישט אין די גמרא, אבער איך האב ליב די גמרא, און איך האב דיך ליב אייבערשטער, און איך וויל ווערן אויס קרעציג, און איך וויל זוכה זיין צו תשובה.

מ'קען נישט גיין אין גאס, מ'ווערט פארברענט, מ'ווערט פארברענט. ס'איז דא בחורים וואס דארפן נישט גיין אין גאס צו ווערן פארברענט, זיי זיצן אינדערהיים מען ווערט פארברענט מיט א טעלעפאן, מען ווערט פארברענט מיט א אייפאד, פארברענט! קוקט עבירות, קוקט גארבידזש. נו. שאקל די טיש. בנימין שאקל דיין טיש. נו. שאקל די טיש. קום נישט שלאפן דא אויפן שיעור. נו. ווייל ס'דא בחורים, עס קומט זומער מען ווערט פארברענט. און ס'דא בחורים וואס דארפן נישט זומער צו ווערן פארברענט. איך האב דאס א גאנץ יאר. א קליינע מאשין. ער קוקט אויף דעם. אבער דער צדיק איז גרעסער פון דעם, נעם א משניות, נעם א גמרא, הייב אן זאג, זאג א פרק משניות, זאג, ס'מאכט נישט קיין סענס אז דו גייסט ווערן אויס קרעציג, ס'מאכט, הא? ס'מאכט נישט קיין סענס אז דו קענסט ווערן א ערליכע איד, ווי קען איך ווערן א ערליכע איד, כ'האב שוין נישט קיין מח, מיין מח איז גארבידזש, גארבידזש, גארבידזש, איין מאל גארבידזש, צוויי מאל גארבידזש, דריי מאל גארבידזש, איך בין שוין, נישט דא גארנישט, איך קען שוין נישט זען, איך קען שוין נישט טראכטן, דער רבי איז אבער העכער פון דעם. נעם א משניות, זאג פרקים משניות, נעם א גמרא, קום צום בית מדרש, בחורים, גיי נישט אינדרויסן, דרייט זיך נישט אינדרויסן, גיי נישט אויף די גאס, ווארף אוועק, ווארף אוועק דיינע, איך ווייס נישט וויאזוי צו זאגן, דיין טעלעפאן, צו דיין אייפאד, צו דיין, איך ווייס נישט וואס, אפשר קען מען שוין מיט א, אויף א, אויף א רעמאוט פון א ערקאנדישן אויך זען, איך ווייס נישט, איך האב נישט קיין טעלעפאן, מען קען, יעדע שטיקל פלעסטיק קען מען שוין היינט עפעס זען, ווארף עס אוועק. ווארף עס אוועק, קוק נישט אויף דעם, ס'איז נישט גוט פאר דיר, ס'איז נישט גוט פאר, מ'פארלירט אלעס, מ'פארלירט אלעס, גלייב דעם רעבן, מ'פארלירט אלעס, רחמנות, יונגע בחורים, יונגע מיידלעך, אה, געטראפן שטילערהייט וואס צו וואטשן, דו פארלירסט אלעס, פארלירסט דיין געלט, פארלירסט דיין דיין לעבן. נישט פלעגט אן אזויפיל אזאך פון א יונגע בחור יונגע מיידל ס'הערן א נייע זאך קאמיטן סוסייד וואס? ווייסט אפילו וואס מיינט קאמיטן סוסייד וואס וואס זאגסט דא? ס'ווארט דיך אזא שיינע לעבן וואס איז מיט דיר? ס'ווארט מיך א לעבן נמאס לי את החיים דאס קומט ווען א מענטש איז פוגם בברית ער איז מפקיר די אויגן לאמיר נעמען די עצות פון צדיק די צדיק איז העכער פון כישוף גיי נעמען א משניות איך גיי נאך אפאר וויפיל דיגרי איז היינט? אז ס'איז זעכציג דיגרי איך נעם דאס און כך וכך פרקים אבער אז ס'איז זיבעציג איך צולייג נאך פרקים אז ס'איז אכציג ווי הייס עס ווערט אלס מער טוט מען זיך אויס אלס מער ס'איז געפערליך ווי אין זומער דא איך זאג נאך א פרק משניות נאך א פרק משניות נאך א פרק משניות דארפסט נעמען די באס דארפסט נעמען די סאבוועי דארפסט פארן אויפן טרעין ווי קענסטו גיין אויפן טרעין ווי קענסטו גיין אויף א באס מען שטופט אריין מענטשן, מען שטייט מען כאפט זיך אן, זיי קוועטשן זיך צוזאם, גוים, גויות, מען ווערט פארברענט, איך האב א קליינע משניות, איך האב א קליינע תהלים, איך גיי זאגן א פרק משניות, איך האב א מויל, איך גיי רעדן צום אייבערשטן, רבונו של עולם איך ווער פארברענט, העלף מיך, הייל מיך אייבערשטער, העלף מיך אייבערשטער, וועסט זען, ס'וועט זיך אפשיילן דיין קרעץ. און ס'וועט ווערן אבנים טובות. ווער ס'פאלגט די רבי איז זוכה צו אזאנע שיינע זאכן, ווייל מ'פאלגט די רבי, ווייל פאלגן די רבי נישט סתם סתם זיך דרייען אין ברסלב און און און שפילן א גיטאר.

אויפהערן צו גיין אנגעטון אזוי ווי דיין טאטע גייט אנגעטון, און אפלאזן די. וואס איז דאס? ניין, איך בין א ברסלב'ער. וואסערע היט גייט מען אין ברסלב? מיט וואס מיט וואס דיין טאטע גייט? מיט וואס דיין טאטע גייט דאס איז די ברסלב'ע היט. נישט קיין היט. וויאזוי גייט מען? ציצות, יא ציצות, דו מיינסט דו מוזט אנטון תכלת? דו מיינסט דו מוזט אנטון תכלת? דו מיינסט מען ווערט א ברסלב'ער אז מען גייט מיט תכלת? די ברסלב'ער צופעליג טוען זיך אן תכלת ווייל ס'דערמאנט פונעם אייבערשטן, אבער איך מוז יעצט ווייסט איך מוז אוועקגיין פון מיין משפחה, וואס איז ברסלב? וואס איז ברסלב? וועגן דעם האב איך געזאגט זייער אסאך מאל מ'הייבט זיך אן צו קריגן, טאטע מיט א זון, טאטע האט מורא, די זון גייט מיר אוועק ווארפן מיין גאנצע מסורה, מאמע האט מורא, וואס גייט דא געשען? וואס גייט דא געשען? גייט רעדן צום אייבערשטן, גייט רעדן צום אייבערשטן, ס'טייטש, וואס איז אין שטעטל? וואס איז אין שטעטל? דו ווילסט קומען וואוינען אין שטעטל? רעדן צום אייבערשטן, אקעי, איך גיי מאכן א שטעטל אין מיין הויז. בלבבי משכן אבנה, כ'גיי מאכן א שטעטל אין מיין הויז פונעם רעדן צום אייבערשטן, רעדן צו מיינע קינדער פונעם אייבערשטן, יא אבער וואו שיק איך מיינע קינדער, איך דארף האבן א ברסלב'ע חדר מיט א ברסלב'ע סקול, וואו זיי, אין דיין שטוב זאלן זיי באקומען די חינוך וואס די רבי געבט, אז דו וועסט פאלגן דעם רעבען, דו און דיין ווייב, און וועסט שיין רעדן צו די קינדער, וועסט רעדן פונעם אייבערשטן. עס איז גארנישט פעיר, עס איז גארנישט פעיר, איך מוז אפהאקן מיט משפחה, אפהאקן מיט משפחה, וואס האט מיט ברסלב? דאס איז די פראבלעם מיט אלע בעלי תשובה, אלע, רוב בעלי תשובה, זיי פאלן נאכדעם צוריק, זיי טוען אזוי עקסטרעם, די גאנצע משפחה איז געפאלן, ער ווערט געוואר פונעם אייבערשטן.

איך האב מיינע חברים און מ'האקט נישט אפ פון א משפחה איז נישט גוט אפהאקן פון א משפחה לאז וואס איז ברסלב וואס איז די רבי זאלסט רעדן צום אייבערשטן דו וועסט פאלגן דעם רבין וועסט אביסל רעדן צום אייבערשטן די גאנצע קרעץ וועט זיך אפשיילן ס'וועט ווערן פון אבנים טובות חזל זאגן א מענטש טוט תשובה ס'דא צוויי וועגן וויאזוי א מענטש טוט תשובה. ס'דא א מענטש טוט תשובה פון יראה, האט מורא. ער הערט זאגן עס קומט א מלחמה, אקעי, ער גייט אנהייבן לייגן תפילין. ער הערט זאגן אז ס'קומט די, ס'קומט א קראך, די געלט גייט שוין גארנישט ווערד זיין, אקעי, ער גייט אנהייבן, האט מורא. ער הערט זאגן אז, כ'ווייס נישט, מ'שיסט, אקעי, ער גייט תשובה טון. איין וועג פון תשובה. ווען א מענטש טוט תשובה ווייל ער האט מורא פונעם אייבערשטן ער זאל נישט באקומען קיין שטראף, ווערן פון די עבירות איז אזוי ווי א שוגג, קען מען זאגן וואס איז געווען א להכעיס'ניק, א דאווקא'ניק, וועט עס רעכענען אזוי ווי א שוגג. נאכער איז דא א צווייטע סארט תשובה, זאגן די הייליגע חכמים, א מענטש טוט תשובה מאהבה, הייליגער באשעפער, כ'האב דיך אזוי ליב, וואס האב איך געטון, פארוואס קוק איך די זאכן, פארוואס היט איך נישט קיין שבת, וואס שפיל איך מיך מיט א טעלעפאן שבת, וואס לייג איך נישט קיין תפילין, וואס עס איך נישט קיין כשר, הייליגער באשעפער איך שעם מיך פון דיך, הייליגער באשעפער איך גיי שוין זיין וואויל איך האב דיך ליב, פון ליבשאפט ווערט פון די קרעץ, פון די עבירות ווערט אבנים טובות, ממש די מעשה פון די מלך פון אבנים טובות, ס'ווערט פון די עבירות ווערט זכיותים, וואס איז דא גייט פאר? זכיותים. מען קומט צו א צדיק, מען קומט צום הייליגן רבי'ן, מען באקומט אזא מין ליבשאפט צום אייבערשטן, ס'ווערט פון די גאנצע קרעץ, נאך א קרעציגער מענטש, נאך א קרעציגער מענטש, כ'קען אמאל זען איינער וואס דו, דו ווילסט ווערן א גוטער בחור, איך דיר באלד פארציילן, דו ביסט פון קאפ ביז פיס, ביסט איין שטיק קרעץ, ביסט איין שטיק עבירות, יא, אבער יעצט האב איך געטראפן א צדיק, דער צדיק היילט מיך, דער צדיק האט מיך אויסגעלערנט רעדן צום אייבערשטן, דער צדיק האט מיך אויסגעלערנט לערנען תורה פון ליבשאפט. ווייסט וואס איך לערן משניות? ווייסט וואס איך זאג משניות? איך האב ליב דעם אייבערשטן. ווייסט וואס איך זאג זוהר? איך האב ליב דעם אייבערשטן. ווייסט וואס איך זאג גמרא? כ'האב נישט מורא מ'גייט מיך ארויסווארפן פון ישיבה. כ'האב נישט מורא מ'גייט מיך נישט מיטנעמען צו די טריפ. כ'האב נישט מורא, איך האב ליב דעם אייבערשטן. דעמאלס ווערט פון די קרעץ ווערט אבנים טובות. די צוויי זאכן נעמען ארויס פון די היינטיגע שיעור, דער אייבערשטער זאל העלפן אז אונז זאל מיר נישט מקנא זיין אנדערע. ער איז א חתן געווארן מזל טוב, ער האט חתונה מזל טוב, איך פריי מיך פאר אים. איך? איך דארף מיין שידוך, וואס האט עס מיט אים? ער האט קינדער? איך פריי מיך פאר אים ער האט קינדער. איך פריי מיך אז ס'קומט א גוטע מאן. מיך? איך בעט דעם אייבערשטן. איך וויל אויפהערן צו רעדן מיט אים ווייל ער האט קינדער.

פיל פרייליך דו האסט געהאט טאקע כ'ווייס נישט איך קען נישט האבן איך קען נישט די שמחה די שמחה די שמחה איז נישט בשלימות דער אייבערשטער געגעבן א קינד וואס איז דיין פראבלעם יא אבער ער דארף איך האב געבעטן דעם אייבערשטער זאל האבן קינדער איך דאנק דעם אייבערשטער דאס איז דאך מיין לעבן דאס איז דאך זיין לעבן איך זאל אויפהערן צו לעבן? כ'האב געטראפן א קאר מיין חבר זאגט מיר שוין איך ווייס נישט ווילאנג ער זוכט א קאר, איך פיל אזוי שלעכט פאר אים, פיל שלעכטער פאר מיר דאס? און אויב דו האסט אויך נישט קיין קאר פילסטו אויך שלעכט פאר אים? ניין, דעמאלטס פיל איך שלעכט פאר מיר. וואס וואס קומט דיין לעבן מיט יענעמס לעבן? יענער האט נישט קיין קאר? מאך א תפילה, הייליגער באשעפער ער, מיין חבר ער, ער קען נישט, ער קען נישט אן, ער האט נישט קיין קאר, ער דארף א הויז, ער דארף א דירה, ער דארף ער דארף ער דארף א ישיבה. איך? שכוח אייבישטער מיר געבן א שידוך.

איך יעדער מצליח, יעדער האט חתונה געהאט, יעדער לערנט, יעדער דאווענט, נאר מיר גייט עס נישט, וואס קוקסטו אויף א צווייטן, טרייף אן לבטל. די צווייטע זאך, דער צדיק האט מיך געהעלפט, דער צדיק האט מיך געהעלפט, כ'וויל בעטן אלע בחורים פון ישיבה, יעדער זאל גיין נאך געלט פאר די ישיבה, עוסק זיין אין מצוות צדקה. מוהראש האט געזאגט מען קען זיין דא א תלמיד אין ישיבה אז מען גייט נאך געלט, דארף גיין נאך געלט. ווען איך בין געגאנגען זאגן פאר מוהראש אז מ'דרוקט, איך בין צעדרוקט, איך בין ענג, איך קען נישט, איך קען נישט אנגיין מיט די ישיבה, זאג די בחורים מען זאל גייען נאך געלט. בחורים עטס לעבטס דא, עטס האטס הנאה פון די פלאץ, עטס מוזט, אנישט איז עס אזא, עס ווייזט נישט קיין שיינע זאך. האסט הנאה פון די פלאץ? דו ווייסט אין ירושלמי איז דא א אינטערעסאנטע מעשה, איינער האט געמאכט א שיינע מסיבה, און גערופן איינע פון די הייליגע אמוראים, ער קומט אהין זעהט ער ווי א הונט זיצט אויבן אן פארעביש בענקל. א הונט? זאגט ער וואס דו זעצט דיך דא נעבן א הונט? וואס א הונט אויבן אן? זאגט איך האב הכרת הטוב פאר דעם הונט. איך האב הכרת הטוב פאר דעם הונט. איינער האט אמאל געוואלט קומען הרג'נען, געווען א וואטש דאג, קומען צו לויפן, ער האט געביסן דעם גנב, ער האט געביסן דעם רוצח, ער האט מיר געראטעוועט מיין לעבן. סאו ביי אלע מסיבות זעץ איך אים אויבן אן. פארוואס אין ישיבה איך ווייס נישט וואס איך שוין אמאל א הונט אבער דו זיצסט דא אין ישיבה דו האסט הנאה פון די ישיבה יא פלענטי מאל געראטעוועט געווארן פון נישט גוטע זאכן זעץ מיך אויבן אן נו וואס הייסט זעץ מיך אויבן אן זע אז די ישיבה קען אנגיין גלייבסט נישט אין פרוטות? גלייבסט אז דו גייסט דו שטעקסט אויס די הענט איינער געט א דאלער וואס קען וואס קען שוין א דאלער אויסמאכן ס'גייט צדקה א דאלער קען אויסמאכן נאך א דאלער קען אויסמאכן נאך א פרוטה פרוטה מצטרפת די עיר קאנדישאנס בלאזן ס'קאסט געלט סאיז נישט די די ישיבה סא ווי איז די איך זיך די די ישיבה יא ווי די די די די ישיבה די ישיבה די ישיבה נישט דא בחורים העלפט העלפט מיר